שלום וברכה צו אמ"ש שימער, און פרעזידענט ביידען פאטשקעט לעצטנס ארום מיט צעטלעך, ער פאטשקעט ארום מיט צעטלעך און ס'איז דא דאקומענטן וואס האט נישט באלאנגט אין די פלעצער וואו מ'האט זיי געטראפן אונטער זיין רשות, און די יוסטיץ דעפארטמענט, די דעפארטמענט אוו דזשאסטיס, די DOJ, האט געעפנט אן אויספארשונג אריינצוקוקן אין דעם, זיי האלטן שוין אייגנטליך אינמיטן וואס דא גייט פאר, וויאזוי ס'קען זיין און אונטער וואסערע אומשטענדן זענען דאקומענטן וואס האבן נישט געטארט פארלאזן דעם ווייסן הויז, וואס האבן נישט געטארט פון דארטן ארויסגעפירט ווערן און אפגעפירט ווערן צו די אונטער די רשות פון פרעזידענט ביידען, וואס דא איז געשען און וויאזוי ס'איז דורכגעפירט געווארן. מען רעדט פון פארשידענע סארטן ס' פונקטליך וואס די דאקומענטן זענען געווען, רוב פון זיי איז דערווייל נאכנישט קלאר, מען ווייסט אזויפיל אז די דאקומענטן זענען געווען אין ביידען'ס הויז און אין נאך א הויז וואס ער פארמאגט, אזא מין סארט וואקעישאן הויז, און אויך אין א געוויסן צענטער וואס פרעזידענט ביידען האט פריער געגרינדעט אין וואשינגטאן די סי. סאו קודם די וואס די דאקומענטן זאלן נאר נישט האבן געווען, איז עס איז דא א חלקים עטליסט געוויסע פון די דאקומענטן וואס זענען געווען מען זאגט טאפ סיקרעט ס'טייטש זאכן וואס זענען האבן שייכות אדער האבן עפעס מיט צו טון מיט שפיאנאזש מיט אינטעלידזשענס אבער דאס איז שוין א פרט דאס איז שוין א פרט ווי גרויס די עוולה איז סאיז ווי גרויס די געפאר איז געווען מיט דעם וואס די דאקומענטן זענען נישט געווען אין א פארזיכערטע פלאץ דארטן וואו זיי באלאנגען, אבער נאך פריער, ס'טייטש נאך אן דעם, אנ'ם אריינקוקן אינעם תוכן פון די דאקומענטן, איז די עצם עוולה, פאר מען הייבט אן, אז די דאקומענטן האבן נישט געטארט ארויסגעפירט ווערן פון ווייסן הויז דורכן פרעזידענט אדער זיין שטאב אדער זיין משפחה, ווער ס'זאל נאר נישט זיין. עס איז דא א געזעץ, א געזעץ וואס הייסט די פרעזידענשל רעקארדס עקט, ס'איז דורכגעפירט געווארן אין סוף פון די זיבעציגער יארן, וואס איז מחייב דעם פרעזידענט, יעדן פרעזידענט, נאכדעם וואס ער ענדיגט זיין טערמין, נאך וואס ער ענדיגט אויסדינען זיינע פיר יאר, אז ער דארף איבערגעבן אלע רעקארדס, אלע דאקומענטן, אויסטוישן, קאמיוניקעישאנס, אלע זאכן וואס האבן שייכות מיט זיין אמט, מיט זיין פירערשאפט, מיט זיין פאזישן אלס פרעזידענט, דורכאויס זיין טערמין אינעם ווייסן הויז, דארפן איבערגעגעבט ווערן פאר אן אגענטור פאר א קערפערשאפט וואס הייסט NARA. ס'איז די ראשי תיבות פון נעשאנעל ארקייווס ענד רעקארד אדמיניסטרעישאן. די NARA, די איז די קערפערשאפט, קוקט דורך, אונטערזוכט, ליינט דורך אלע דאקומענטן און זיי זענען מחליט וואס קען פארעפנטליכט ווערן, וואס קען ווערן פובליק, און וואסערע דאקומענטן דארפן בלייבן קלאסיפיצירט, דארפן בלייבן אין געהיים, אפגעשלאסן פאר די פובליק, און אויף ווי לאנג. עס קען זיין נאך א יאר, קען עס פארעפנטליכט ווערן נאך זעקס יאר, נאך צוועלף יאר, אבער די נקודה איז אז דער פרעזידענט אליין אדער באי כוחו טארן נישט, רירן די דאקומענטן, זיי טארן נישט ארויספירן פון ווייסן הויז, זיי דארפן לאזן די ען אר עי זיך באפאסן דערמיט. די פרעזידענשל רעקארד עקט, Records Act, איז אוועקגעשטעלט געווארן דורך קאנגרעס אין תשל"ח, ניינטין סעווענטי עיט. דאס איז געקומען נאך די סקאנדאל, מיט פרעזידענט ניקסאן וואס האט נישט מסכים געווען ארויסצוגעבן פארשידענע דאקומענטן פון ווייסן הויז, און אויף דעם ארויף האט קאנגרעס דורכגעפירט א נייע געזעץ וואס איז ביי דיפאלט במושכל ראשון מחייב שטאטס אז א פרעזידענט זאל בלייבן מיטן רשות און מיט די רעכטן און די החלטות אויכעט פון די דאקומענטן ער זאל עס קענען ארויספירן און קענען טון דערמיט וויאזוי ער פארשטייט און נאכדעם אויב פעלט זיך אויס זאל ווער ס'זאל נאר נישט זיין, די דזשאסטיס דעפארטמענט, קאנגרעס, אנפאנגען מיט א מערכה אז דאס געב ארויס, און אונז דארף מען יענעם דאקומענט, יענץ טאטש נישט, יענץ ריר נישט, יענץ פארניכט נישט, האט מען עס געמאכט פונקט פארקערט, אז די במושכל ראשון ביי דיפאלט זאל די פרעזידענט גארנישט טאטשן, ס'זאל איבערגעגעבן ווערן צו די NARA, די קערפערשאפט וועט דורכקוקן אלעס און זיי'לן שוין מחליט זיין וואס קען פארעפנטליכט ווערן, וואס קען פארניכטעט ווערן, און וואס זאל בלייבן אפגעשלאסן, זאל בלייבן אין געהיים. סאו די עוולה גופא פאר קען זיין ס'זאלן זיך אנטוויקלען פרישע זאכן, צו האבן דאך אויכעט די ענדליכע מערכה הגם אויף מיט א אנדערע קנייטשן און אויף אן אנדערן פארנעם און זיכער מיט א אנדערן ניגון וואס שפילט זיך אויכעט מיטן געוועזענעם פרעזידענט, די פארגייער פון ביידען, דאנעלד טראמפ. וואס אויך ער האט ארויסגעפירט צי געלאזט ארויספירן אבער בכל אופן מען האט געטראפן אין זיין באזיץ פארשידענע דאקומענטן וואס האבן געזאלט איבערגעגעבן ווערן פאר די ען עי אר עי און מען האט זיי געדארפט פון אים אוועקנעמען. איז אינעם פאל פון פרעזידענט פונעם געוועזענעם פרעזידענט טראמפ זענען דא נאך שוין פרישע אנטוויקלונגען און טענות וואס האבן געפירט די אויספארשונג שוין אין אנדערע ריכטונגען, אבער פאר מען הייבט אן די התחלה, סיי אינעם פאל פון טראמפ און סיי אינעם פאל פון ביידען, איז די עצם זאך אז דאקומענטן וואס האבן געדארפט איבערגעגעבן ווערן פאר די ען עי אר עי האבן זיך אפגעזוכט שפעטער אין זיין אין זיין באזיץ. סאו אינעם פאל, אינעם יעצטיגן פאל מיט פרעזידענט ביידען, איז דערווייל נאכנישט קלאר וואס די דאקומענטן זענען געווען, וואס זייער אינהאלט איז געווען, הגם געוויסע קוואלן האבן יא געלאזט ארויסרינען צו די מידיע פארשידענע נקודות, און מען ווייסט אויך אז געוויסע פון די דאקומענטן קומען פון יעצט, אנדערע קומען פון ווען ביידען ביידען איז געווען וויצע פרעזידענט אונטער'ן געוועזענעם פרעזידענט אבאמא, און נאך אנדערע קומען נאך פון די צייטן ווען ביידען איז געווען א סענעטער. מ'ווייסט אויך אז געוויסע דאקומענטן זענען געווען קלעסיפייד, זענען געווען אין די קאטעגאריע פון העכסט געהיים, טאפ סיקרעט. קיין סאך מער דערפון וועגן די תוכן פון די דאקומענטן ווייסט מען דערווייל נישט. מען ווייסט אויך נישט ווער האט ארויסגעפירט די דאקומענטן פון ווייסן הויז, און ווער ס'האט עס אלץ געזען איז ס'דא געוויסע פון די דאקומענטן ווי געזאגט וואס געפונען זיך שוין לכאורה אונטער ביידען'ס רשות פאר זיבן יאר צו אפשר אפילו מער. די דאקומענטן וואס קומען פון די תקופה וואס ביידען איז געווען דער וויצע פרעזידענט אונטער אבאמא זענען זיכער כאטש זיבן יאר אלט, אנדערע זענען נאך עלטער. איז די שאלה איז וואו זענען געווען דורכאויס די צייט, און ווער ס'האט אלץ באקומען צוטריט צו זיי. און נאכדעם איז דא די טענה וואס רעפאבליקאנער האבן ארויסגערוקט אז ביידען, דאס ווייסע הויז, זיינע ווארטזאגער, די אלע האבן געשוויגן וועגן די געשעעניש פאר א תקופה, ס'האט גענומען א שטיק צייט ווילאנג די נייעס איז ארויסגעקומען צו די עפנטליכקייט, און זיי ווייזן אן אז די סיבה איז, דאס איז זייער שפעקולאציע, דאס איז זייער אופן וויאזוי זיי פארטייטשן די געשעענישן איז, ווייל די ערשטע מאל ווען די ערשטע דאקומענטן וואס האבן זיך אפגעזוכט איז געווען ממש פאר די מידטערם עלעקשאנס און ביידן. ווייטער דאס איז זייער פארטייטש און דאס איז נישט קיין פאקט נאך ס'איז א מען קען זאגן אז ס'איז א שטארקע שפעקולאציע ס'מאכט אסאך סענס אבער דערווייל איז עס נאך נישט זיכער אז ער האט בכוונה פארשוויגן די זאך. נאר וועגן ער האט נישט געוואלט שעדיגן זיינע אויסזיכטן, די אויסזיכטן פון די דעמאקראטן אין די מידטערם עלעקשאנס. ביידען פארשטייט זיך אליין האט געלייקנט, ער זאגט אז די זאכן האבן נישט קיין שייכות, און ער האט אויך געזאגט אז ער באדויערט עס נישט, ער האט נישט קיין חרטה אויף דעם, אויף דעם וואס ער האט נישט געמאכט די אינפארמעישן פובליק פריער. איז למעשה האט די דזשאסטיס דעפארטמענט געמאלדן אז זיי האבן אויפגענומען א ספעשל קאנסול, אויסצופארשן דעם ענין, אויסצופארשן די סוגיא, די נושא וועגן ביידענס, וועגן די דאקומענטן, און די וויאזוי ס'איז ארויסגעקומען, ווער ס'האט עס אלץ געזען, אלעס וואס מ'דארף דא וויסן וועגן דעם. א ספעשל קאונסיל איז א יחיד מומחה, אן אדוואקאט אדער א פראסעקיוטער וואס באקומט די אויפגאבע, דאס איז זיין דזשאב יעצט, אז ער דארף נאר אויספארשן דעם ענין, און די סיבה פארוואס מ'זאל נעמען א ספעשל קאונסיל און נישט אז אן עקזיסטירנדע דעפארטמענט אוו דזשאסטיס זאל נוצן אירע עקזיסטירנדע פראסעקיוטערס אדער אויספארשערס, איז ווייל דא, ווי אין אנדערע אזעלכע פאלן, איז דא א שטארקע חשש פון פארטייאישקייט, פון אינטערעסן, פון נגיעות, אין אזא פאל, ווי למשל יעצט אין אנדערע, נעמט מען אויף א דריטן, א דרויסנדיגן דריטן מענטש, ער ווערט א ספעשל קאנסול, אין אנדערע ווערטער, ער איז דער וואס ווערט געשטעלט אויסצופארשן די נושא. סאו צו די יעצטיגע געשיכטע, די יעצטיגע פרשה מיט ביידען, הערט זיך מסתמא ווי אן איבערשפיל צו די, צו א ענליכע אזא געשיכטע וואס האט זיך אפגעשפילט מיטן געוועזענעם פרעזידענט טראמפ. פארשטענדליך זענען דא חילוקים, די חילוקים זענען אבער נישט נאר אין וויאזוי זאכן האבן זיך אנטוויקלט. יא, טראמפ איז שוין טיפער אריין אין די פרשה ווי ביידען, וואס האט נארוואס אנגעהויבן. איז אין טראמפ'ס פאל איז שוין געווען גענוג צייט און געלעגנהייט אז די זאך זאל זיך דעוועלאפן, די זאך זאל זיך רוקן, און ס'זאל צוקומען פרישע זאכן, אנדערע זאלן אפגעווארפן ווערן. ביידען, וואס האלט נאך ביים אנפאנג, איז האלט עס בערך נאר ביי דעם דערווייל. ס'הייסט בערך נאר ביי דעם אז ער האט עובר געווען אויף די התחייבות וואס ער האט געהאט. אלס פרעזידענט פריער און אלס סענאטער נאך פריער, אז די זאכן טארן נישט אריבער ארויסגעפירט ווערן פון ווייסן הויז צו זיך, צו זיין פריוואטן, צו זיין פריוואטן באזיץ. נאכדעם זענען דא נאך חילוקי'ם צווישן די צוויי פאלן, קודם וויאזוי די פרשה האט זיך אנגעהויבן, אינעם פאל פון ביידען יעצט האט זיך עס אנגעהויבן ווען ביידען'ס לויערס, די אדוואקאטן, די פערזענליכע אדוואקאטן פון פרעזידענט ביידען, זיי זענען געווען די וואס האבן געטראפן די דאקומענטן וואס באלאנגען נישט דארטן, אונטער ביידען'ס רשות, און זיי זענען געווען די אויכעט וואס האבן זיך געשטעלט אין קאנטאקט מיט די נעשאנעל ארקייווס, די NARA, און זיך געמאלדן דערוועגן, און יענע זענען עס געקומען אפנעמען. און נאכדעם וואס עס האט זיך שפעטער אפגעזוכט נאך דאקומענטן האבן זיי פולשטענדיג קאאפערירט, אזוי עכ"פ זאגט ביידען אזוי זאגן זיינע אדוואקאטן. אנדערש איז עס געווען אינעם פאל פון טראמפ ווען נישט טראמפ'ס זייט האט געמאלדן פאר די נעשאנעל ארקייווס אז ער האט דאקומענטן נאר פארקערט די נעשאנעל ארקייווס האט אנגעהויבן חושש זיין אז טראמפ האט מעגליך גענומען פארשידענע דאקומענטן, וויאזוי, פארוואס איז עס איר בייגעפאלן, ווייל זיי האבן געזען געוויסע זאכן פעלן, למשל געוויסע רעקארדס פון זיין קאמיוניקעישן, פון זיין פון זיין קשר מיט פון טראמפ מיט די דיקטעיטאר פון צפון קאריע קים יאנג און האבן געפעלט, האבן זיי אנגעהויבן טראכטן אז ס'איז מעגליך אז אז די זאכן זענען ארויסגעטראגן געווארן פון ווייסן הויז און געפינען זיך ערגעץ וואו אונטער טראמפ'ס רשות. און אויף דעם ארויף האבן זיי זיך געשטעלט אין קאנטאקט מיט פרעזידענט טראמפ'ס טיעם, און יענע האבן זיך אפגעזאגט צו קאאפערירן, און אויף דעם ארויף איז געקומען די איבערפאל פון די עף בי איי. און נאכדעם איז אויך דא די רעאקציע, די וועג וויאזוי די צוויי האבן זיך אויפגעפירט נאכדעם, און דאס איז אויך דא א גרויסע חילוק, אז טראמפ האט עס אויפגענומען ווי א אנגריף ווי אן אטאקע ווי רדיפות פון זיינע פאליטישע שונאים אז די איבערפאל און די גאנצע פרשה איז פאליטיש מאטיווירט, זיינע קעגנערס די וואס ווילן אים באגראבן וואס האבן מורא פון אים האבן זיך גענומען צו זיינע ביינער און זיי נוצן פאר דעם צוועק אלע מיטלען אריינגערעכנט דאס יעדע געצייג יעדע טול יעדע זאך מיט וואס זיי קענען אויפקומען אים צו דערגיין די יארן אים צו דיסקרעדיטן צו פארשווארצן דאס פנים נוצן זיי און דאס איז א חלק פון יענע גאנצע קאמפיין וואס ווערט געפירט קעגן אים, דאס איז געווען טראמפ'ס רעאקציע. ביידען פון זיין זייט האט געזאגט אז ער איז מסכים פולשטענדיג צו קאאפערירן, פארקערט ער האט אויסגעדרוקט איבערראשונג, ער איז סורפרייזד וויאזוי די דאקומענטן זענען אנגעקומען צו אים. איז אבער טראמפ טענה'ט אז ביידען ווערט בעסער באהאנדלט, ער ווערט באהאנדלט מיט זיידענע הענטשיך אין פארגלייך צו ווען ס'קומט צו אים צו טראמפ, ווען די זעלבע מענטשן, די זעלבע דזשאסטיס דעפארטמענט אנשטאט זיידענע הענטשיך טוען זיי זיך אן באקסינג גלאווס, זיי טוען זיך אן, זיי טוען זיך אן הענטשיך וואס זענען געמאכט געווארן פאר א קאמף, ווי מען גייט זיך שלאגן און פארמעסטן מיט א קעגנער, מיט א שונא. יעצט ס'איז היבש קלאר אז טראמפ, פון זיין פערספעקטיוו זעט עס זיכער אזוי, ער האלט זיכער אז. קעגן אים ווערן אנגעפירט רדיפות און מען זוכט, די עסטעבלישמענט זוכט אים צו באגראבן, צו פארשווארצן דאס פנים, אזוי קוקט ער עס זיכער אן, און ער רעאגירט צו די אלע שטיק, צו די גאנצע קאמפיין וואס ער קוקט אן ווי א קאמפיין קעגן אים, רעאגירט ער אויף אן אופן ווי עמיצער וואס איז אטאקירט, ווי עמיצער וואס איז אונטער אטאקע, ווי עמיצער וואס איז א נרדף, ווי אזוי אזא איינער וואלט רעאגירט. אין אנדערע ווערטער, ער פילט אז ווען ער זאל יא קאאפערירן, ווען ער זאל זיך צושטעלן, ווען ער זאל מיטארבעטן מיט זיי, וועט עס אים גארנישט בעסער מאכן, עס וועט אים גארנישט העלפן. לגבי די עצם עוולה, די ארידזשענעל, די סטארטינג פוינט פון די גאנצע מערכה, זענען דא זייער אסאך ענליכקייטן. אגב, ווען א דזשורנאליסט האט געפרעגט פונעם יעצטיגן פרעזידענט ביידען, וואס איז פשט פון דעם אז דאקומענטן וואס האבן געדארפט בלייבן אין געהיים זענען געווען ביי אים אין א גאראזש לעבן א קאר, לעבן זיינס אן אויטאמאביל, האט ער געענטפערט, וואס הייסט? די גאראדזש איז געווען פארמאכט, ס'א פארמאכטע זיכערע פלאץ, איך האב עס נישט עפעס אזוי ווי ארויסגעלייגט אויף די גאס ווי יעדער האט צוטריט דערצו. יעצט אזא ענטפער איז א היפש טראמפישער ענטפער. ס'א היפש טראמפישע ענטפער, ס'איז נאכנישט געקומען מיטן גאנצן בעגעדזש וואס קומט מיט טראמפ, ס'איז נאכנישט געקומען מיט דעם ניגון ווי ער זאגט עס, מיט די הקדמות פאר דעם, און מיט די טעמפערמענט וואס ער האט, און מיט די צוגעהער און צוגאב ווערטער וואס ער האט דארט צוגעלייגט פאר דעם און נאך דעם, אבער למעשה, וואס הייסט? וואס הייסט אז ס'איז געווען פארמאכט און זיכער? נישט דאס איז די שאלה, נישט דאס איז די אישו דא, די אישו איז אז די דאקומענטן האבן נישט געהאט וואס צו זוכן דארטן און זיי האבן נישט געטארט אוועקגעפירט ווערן פון ווייסן הויז. איז ביידען האט געזאגט, מענטשן ווייסן אז איך נעם די זאך זייער זייער ערנסט, יא די ענין מיט קלעסיפייד דאקומענטס, קלעסיפייד מאטעריאל נעם איך סיריעסלי. ס'איז אבער פארט דא א ריזיגע חילוק אינעם אופן וויאזוי די צוויי מענטשן נעמען אויף די געשעעניש און וויאזוי זיי באציען זיך דערצו, לכל הפחות אין פובליק. די שאלה איז נאר צו טראמפ האט באמת גענוג א גוטע סיבה געהאט צו רעאגירן אויף דעם אופן ווי ער האט רעאגירט, ער איז לכאורה זיכער איבערצייגט אז ער האט נישט געהאט וואס צו פארלירן, ווייל די ציל פון די גאנצע מערכה איז נישט געווען באמת צו אויסקלארן די זאך, אוועקנעמען פון אים די דאקומענטן וואס האבן טאקע נישט באלאנגט ביי אים, נאר דאס איז געווען א חלק פון א גרעסערע מערכה מיט נאך מיטלען, נישט נאר די ענין מיט די דאקומענטן, אים צו פארשווארצן ס'פנים און באגראבן. ביידען האלט נישט אזוי. צו טראמפ איז גערעכט צו נישט, דאס איז שוין א צווייטע שאלה. וואס עס וועט אבער יא זיין אינטערעסאנט צו זען איז, לאמיר זאגן אויב דאס וועט זיך אויסשטעלן א מציאות אז ביידע זענען באגאנגען בערך די זעלבע עוולה פון בערך די זעלבע מדריגה חומר, בערך די זעלבע מדריגה הארבקייט, ס'זיין אינטערעסאנט צו זען וואס די אויסגאנג פון ביידע פאלן וועלן זיין, און דעמאלטס וועט זיין גרינגער צו ציען א פאראלעל. ברכה און הצלחה.